געשטעלט. דער ווינט טרינקט זיי אן מיט בענזינען, די נאכט פאר'סמ'ט זיי זייער פרייד. נעם מיך אהיים. עס ווארט דארט א הימל אויף מיר, אפשר א קבר האלב אפן. עס ווארט דארט אוודאי די ערד, איך בין מיט איר שטויב ווייט אנטלאפן. מאנט זי מיין גוף, מאנט מיין ליים. א היים בלייבט א היים. טרעפ. א לעבן לאנג גיי איך אויף טרעפ ארום כסדר. ניטא איז פאר די טרעפ קיין סוף. אט גיי איך מיט זיי דאכט זיך שוין אראפ אראפעט און פלוצים לויפט א טרעפ א ווילדן לויף ארויף. מדריגות אויף מדריגות, איך ווער פון זיי צעהוידלט, און קען מיך ניט דערשלאגן צו זייער סאמע סוף און זין. וואו איז דען וואו דער מזרח, און וואו געזען איז מערב, און דרום, אויב ס'איז דרום, וואו קומט ער גאר אהין? א לעבן לאנג איך גיי ארויף אראפ אויף לעבנס און רעד מיר איין אז גיין איך גיי אזוי מיר מונטער, נאר עפעס וואס איך האב עס בכלל נאכניט געהאט גאר שלעפט מיך און מיין לעבן פון אלע טרעפ ארונטער. דער וואגן ווער קען ארויסשלעפן שוין אויף דער פלאך מיין טיף פארזונקענעם היים וואגן וואס חלום קערעוועט ביים זוים פון וואך וואו ס'הייבן אן זיך די פארטאגן בייטן אויס זיך דארט די קעפ דער שמייסער און די פאסאזשירן נאר ניט אט דער וואס זאגט זיך אפ אין שטעטל מיך צוריק צו פירן איך לויף אים נאך א מהלך ווייט און לויף אריין אין מיין משפחה און כאָטש ס'איז זומער, סאַראַ צײַט, ברעכט אױס אַ זלידנע זאַװערוכע. איך װער פֿיטש נאַס, צערינען זיך מיט מיר אינאײנעם קינד און קײט. און װאָס געװען איז, דוכט זיך, פֿרי, עס דרײט זיך אױס און װערט צו שפּעט. אַן אױסגעפֿאָרענער הענגט נאָך דער װעג. דער חלום טראָגט אים אױפֿן װאָגן. און אויב עס שלאפן פויל די טעג, סקריפען שלאפלאז די פארטאגן. די אויגן האבן שוין גענוג, איך נעם ארום זיך מיט דער נאכט, וואס טוט מען מיט די טעג? די ווייטן זענען ווייט, בלייך דער מילכוועג. פון אייגן חומש'ל, עס מורמלען אותיות צו מיר, ויאמר, און ער האט געזאגט צו מרדכי'ן, לאמר, די אויגן האבן שוין גענוג געקוקט, עס וויאנען געל די ביימער. ביי א בלייכער וואנט. מען האט געכאפט דעם מערדער אינעם שטעטל. שרײַט בײַ דעם מת דאָס בלוט אַרױס פֿון טיפֿן שטאָך, און דער רוצח מיט צװײ לאַנגע איבעריקע הענט זעט אױס װי יעדער ערל פֿון אַ קײַלעכדיקער װאָך. עס לױפֿן אין זײַן קאָפּ אַרום די קאַסאָקע אױגן, און סלינע טוט אַ רין אַרױס אים פֿונעם מױל, פֿון זײַנע שװערע שטיװל און פֿאַרבלוטיקט העמד. כאפט יעדן איינעם ביי דעם גארגל אן א גרויל, בלייבט אנגעכמורעט ארום אים א כמארע אידן, חלילה, מען טאר ניט לאזן ער זאל טאן אונדז אן אנטלויף. הערן זיי אים מורמלען שטיל צו זיך אליין, ראטויטע! איז וואזשע ענטפערט מען א שטייגער אים דערויף, ראזבויניק דו, דו מערדער איינער! ביילן זיך ביי זיי די פויסטן. און יעדער מאנצביל האלט זיך עפעס אין איין גרייטן, נאר עס גייט אוועק א שעה, עס גיין אוועק צוויי, און עס הייבט זיך ניט קיין האנט אויף אים צו טייטן. ביז פלוצים לויפט אדורך א קרענקליכע חרטה, לא תרצח! ווער וועט עס גיין מיט אים זיך גלייכן? דער מת איז סיי ווי סיי שוין נעבעך נאר א מת, מען וועט אים לעבעדיג צוריק דורך דעם ניט מאכן. האָט עס דער מערדער גלייך דערשנאפט מיט שארפן חוש. דער כעס האָט זיך ביי זיי, ווער ווייסט פארוואס, א ביסעלע געביטן. האָט ער א גלאנץ געטאָן מיט זיינע ווייסלעכער, א שרעק, און ווי א חיה-רעה א שפּרונג געטאָן צו יעדן אינדערמיטן. וואס ווילט איר פון מיר, לודע דאברע, רחמנות'דיגע יידעס? גאר קיינמאל ניט געזעהן יי באגו אט דעם מת. גייט פרעגט דעם גלח אין דער צערקווע זיך געמאלעט, לאזט מיך זיך צעלעמען, כריסטוס וואסקרעס! איז א פאניקע אריין צווישן עולם, געווארן ממש א בהלה, איר האט געהערט? ער האט דערמאנט דאך גאר דאס יוזל, אותו האיש! וואס זאגט איר וואס? קארג רוצחים ווארטן דארט אויף אונז ביי יענעם הייזל? אפשר וואלט געווען א סברה מען זאל אים לאזן גאר אנטלאפן? א לויב צו גאט ער איז דאך טאקע שוין אנטלאפן! זאל ער ברעכן האלז און נאקן! זאל אים גאט אליין דארט שטראפן! האט דער מערדער אפגעשטעלט זיך ביי דער יאטקע גאס ניט ווייט, א בלאס געטאן דאס מעסער אין זיין האנט. אן עדה אידן איז געבליבן מיט אן אויסגעשטרעקטן האלז, משונה בלעכע ביי א בלעכער וואנט. אין מיין ליד. אין מיין ליד פארבלייבט אמאל דער אדלער גאר אן פליגל. רינט דאס וואסער אויס פון ימ'ען. און דער חלום ניט צו הענגען, זוכט מיט וואס זיך צו פארסאמען. נאר איך פרואוו מיין ליד אנלאדן מיט דעם מלך אביון'ס גיטער און ארויסלאזן ווי טויבן ווייסע ווערטער אין געוויטער. זאָלן זיי די ווערטער שלעפּן מײַנע ייִדישע געצעלטן, און אין ווינטן זיי צעהוידלען איבער חרובֿדיקע וועלטן. וואָס-זשע נעמט מען פֿאַר אַן אָדלער נײַע פֿליגלען אין אַ ליד? סאַראַ אוצרות זאָל איך גרייכן אין בײַנאַכטיקן געמיט. א ריר פון סמיטשיק חצות שפילט מיט אויף הארבסטיגע פידלען ברענגט דער ווינט אלע ווינטן צו טראגן גיי זשע ווייס אז א ריר פון א סמיטשיק מאכט מיר ליכטיג א ים מיט פארטאגן חושך שפילט זיך מיט מיינע קאפריזן און עס שאקלט מיך שאקל די ווייט גיי זשע ווייס אז מען קען אזוי לעבן אויך אן געטליכן רוף דורך דער צייט פלוצים הערט מיט א מאל אויף דאס שפילן און עס טראגט זיך ארום נאר איין קול רייסט זיך דורך ווי א בליץ דורך א מאליע וואו זשע בין איך אין וועלכן אמאל הייבט די חשכות אן ווידער צו שפילן ברענגט א ווינט קליינע ווינטלעך צו טראגן, ביז איך טרעף אז אין ריר פונעם סמיטשיק קען איך זינקען אין אלע פארטאגן. אויב דו ווילסט וויסן. אויב דו ווילסט וויסן עפעס וועגן סעקס, און שעמסט זיך נאך אצינד צו פרעגן, וואס קענסטו וויסן? א חלום וואלגערט זיך אין הייסן בלוט ארום און ווערט פון ווילדע גלוסטונגען צעביסן. וואס קענסטו וויסן וועגן סעקס? צוויי גופים שרייען איינס צום צווייטן, און אויב זיי ווערן ביידע איינס, עס ווערן שווערער זייערע קייטן. וואס דארפסטו וויסן וועגן סעקס? פון צוויי ווערט דריי, פון פיר ווערט זעקס. וואס וואקסט אריין וואקסט עס ארויס, ווער קען עס וויסן פון פאראויס? עשו'ס חוב, פון בוך א שאטן טראגט מיין קרוין, איך וויקל אויף גאר ברייט די פארמעטן פון חומש, לאז פריי ארויס פון דארט די בראשות'דיגע טעג. דער ערשטער טוט אַ שפּרונג, אַ ריזן-שפּרונג, דער רױט-געפֿלעקטער עשׂו, און לױפֿט פֿאַרסאָפּעט אױפֿן שלענגלדיקן װעג. ער נעמט זיך מיט אַ טשערעדע פֿון יאָרן, אַ װילדן ערבֿ-רבֿ פֿון קרובֿים, האָריקע, געטובֿלטע אין בלוט און נאַסן לײם. נו, וועט ער טאקע אניאגן זיין ברודער אניאגן? ער איז דאך שוין אריבער באלד א האלבן מארק, איז דען נאך דא פאר אים אן אפשטעל? עס שוויצט מיט גאווה איצט זיין פעטער קארק, ער וועט גלייך קומען און אוועקלייגן א ים מיט קריוודעס, ארויסרייסן מיט כח אדום'ס חוב. סארא סכום וועט דארפן צאלן יעקב, ווי הויך איז איצט דער פרייז ארויף? איך וויקל גיך צונויף די פארמעטן פון חומש, לאז נאר אריין צוריק די בלאנדזשענדיגע טעג, עס ציטערט פרעמד א שארפע שיין אין זייערע אויגן און טוט א שנייד ווי מיט א חלף ביים סאמע אומקער פון געיעג.

מיט גופים צעשויבערטע קרעציגע בערד, מענטש ווערט א קויטיגע חיה, ער איז בלויז מחלל די ערד. איוב, האסט מורא דעם מענטש צו פאראכטן? לאמיר אויפהערן טראכטן, דערלאנג מיר דיין שערבל און העלף מיר ביים קראצן די וואונדן. עמיצער האט אונז דערפאר? איינס צום צווייטן געבונדן. איך האב דיך געטראפן. איך האב דיך געטראפן. געטראפן האב איך דיך אין סאמע מיט פון א צעטראגענער אלעע ביימער. צי אפשר בין גאר איך געווען צעטראגן. דער טאָג האָט קינדעריש געציטערט איבער דיר, און צווישן איין אויג און אַ צווייטן האָט זיך אַ שמייכלענדיקער גאָט גערייצט מיט מיר. איך האָב דיך אָנגענומען ביי דער האַנט, און ס'איז אַרויס אַ ים מיט פייער, און פון דער ערד האָט אָנגעהויבן לויפן אונטער אונדז דער וועג אַ שפּאָגל נייער. דער שטראַלנדיקער טלית. דו האָסט מיר אָנגעטאָן אַ טלית. פֿון קינדווײַז אָן אַן אַנדער טלית, גאָט. איך קען ניט זאָגן, אַז ער האָט דאָס גליק מיר שײַנענדיק אַרײַנגעבראַכט, צי אפֿשר כאָטש אַ קליין שפּאַרונקעלע געעפֿנט צו דײַן גנאָד. איך קען ניט זאָגן, און איך וויל ניט, גאָט. דו האָסט מיר אָנגעטאָן אַן אַנדער טלית, און די אױגן שאַרף מיר אױסגעדרײט צו אים און אױסגעלערנט קוקן. אַ װעלט האָט זיך דערװײַל אַרױפֿגעכאַפּט אױף מיר און פּריציש-הפֿקרדיק געריטן אױף מײַן רוקן. דו האָסט אַ לאַנד מיר אױסגעשפּרײט אין מזרחדיקן זונשײַן, אַ לאַנד פֿון פּימסן-האָלץ און רױע פֿײַגן. און האָסט מײַן װעג אַהין פֿאַרשלעפּט מיט שנירלעך בלוט און װײטיקן און מיר געהײסן שװײַגן. נאָר אײנמאָל האָב איך דיך דערזען און אַ פֿאַרחלשטער געהערט מײַן מױל הױך זינגען שיר המעלות. דו האָסט דאָך זיך אַלײן אױך אײַנגעהילט אין אור הגנוז ליכט, און האסט ארויסגעשטראלט פון זעלבן טלית. טרעפ. א לעבן לאנג גיי איך אויף טרעפ ארום כסדר, ניטא איז פאר די טרעפ קיין סוף. אט גיי איך מיט זיי דאכט זיך שוין אראפ, אראפעט, און פלוצים לויפט א טרעפ א ווילדן לויף ארויף. מדריגות אויף מדריגות. איך ווער פון זיי צעהוידלט, און קען מיך ניט דערשלאגן צו זייער סאמע סוף פון זין. וואו איז דען וואו דער מזרח, און וואו געזען איז מערב, און דרום, אויב ס'איז דרום, וואו קומט ער גאר אהין? א לעבן לאנג איך גיי ארויף אראפ אויף לעבנס און רעד מיר איין אז גיין איך גיי אזוי מיר מונטער נאר עפעס וואס איך האב עס בכלל נאכניט געהאט נאך שלעפט מיך און מיין לעבן פון אלע טרעפ ארונטער.

איך האף אז איר האט הנאה געהאט פון דעם דאזיגן רעדנדיגן בוך, וואס איז רעקארדירט געווארן אין מאנטרעאלער אידישע פאלקס-ביבליאטעק און דיגיטאליזירט דורכן אידישן ביכער צענטער אויפן נאמען פון שמואל ראר. די מוזיק האט געשאפן הענקוס נעצקי. דאס דרוק-רעכט איז פון דער פאלקס-ביבליאטעק און דעם אידישן ביכער צענטער.